וואס מיר דאכט זיך אז איך האב געשאפן אין אידיש א פרייען פערס וואס האט זיך בארעכטיקט, ווייל מיר געדענקען אליין דעם אוואלאנש פון פאעזיע וואס האט זיך אנגעהויבן, פון פאעזיע אין גענזענפיסלעך און אין אן גענזענפיסלעך, וואס האט זיך אנגעהויבן גלייך נאך דעם, נאך די אינזיכיסטן, און וואס פאר א פרייען פערס מען האט געשריבן, מען האט געהאט, מען האט געמיינט אז פרייער פערס האט אין זיך נישט קיין שום דיסציפלין. מיר, אונזער פרייער פערס, פון די ערשטע אינזיכיסטן, פון די פיאנערן אינזיכיסטן טאקע, האט געזוכט מוזיקאלישקייט, ענגע מוזיקאלישקייט, אבער און אויכעט די דיסציפלין פון מענטשליכן אטעם, פון מענטשליכן געשפרעך. פֿון דעם הויב און פֿאַל פֿון מענטשלעכן רעדן, די מוזיק פֿון מענטשלעכן שמועס. זוכנדיק אָט אָ די דאָזיקע דיסציפּלין, און אויך, ווי איך האָב אַפֿריִער געזאָגט, זוכנדיק דאָס קלענערע ליד, דאָס געמאָסטענע ליד, בין איך ביסלעכווײַז איבערגעגאַנגען צו גראַמען. און כ'האָב אַליין נישט געזען, ווי איבערגייענדיק צו גראַמען, האָב איך דערווײַל פֿאַרלוירן. די מוזיק פון פרייען פערס. און איך אליין שפיר אפט מאל אז ווען איך הייב אן נוצן פרייען פערס בין איך נישט גענוג דיסציפלינירט. אין אנדערע ווערטער, די דיסציפלין וואס איך האב אמאל געהאט אין מיין אלטן פרייען פערס פארמאג איך נישט לעצטנס. מיין פרייער פערס איז אמאל געווען א בעסערער, אן עכטערער, און א דיסציפלינירטער ווי ער איז היינטיגע צייט. און דערפאר היט איך זיך אליין ווי א גנב דערמיט, וואס איך גיב זיך אט א די דאזיקע גראמען-צוימען, אויב איר ווילט. און דאס איז בלויז זעלבסט-שוץ, פשוט'ע זעלבסט-שוץ. דאס איז א קאנפעסיע וואס איך, מען מעג עס מאכן, איין פאעט צום אנדערן, אבער ס'איז זעלבסט-שוץ. הלוואי וואלט איך געקענט נאך היינט שרייבן אזא פרייען פערס ווי כ'האב אמאל געשריבן, פארשטייט זיך.

אַ שורה האָט מיך פֿאַרפֿאָלגט, פֿלעגט מיך רודפֿן אַ שורה, אַ שורה. און אָט אָ די, די, די שורה האָט, האָט געפֿירט צום ליד. אָט דאָס אױך איז בײַ מיר אַ ביסעלע איבערגעפֿירט געװאָרן. איך בין מער נישט קײן שורה-פּאָעט. איך בין מער נישט אַ פּאָעט פֿון אײַנפֿאַל. איך מוז הײַנט, הײַנט מוז איך האָבן דאָס ליד. מוז ביי מיר געבוירן ווערן א און ווי עס זאל נישט זיין אפילו ווען עס זאל קומען צו מיר אין די סאמע אבסטראקטסטע פארם אדער די סאמע פארשלייערטסטע פארם נאר אבער עס מוז קומען צו מיר אין פארם פון א געוויסע גאנצקייט און בלויז ווען איך האב אט די דאזיקע גאנצקייט שפיר איך אז איך קען איך קען זיך אוועק זעצן און שרייבן דאס ליד אזוי אזוי און אויך אז איך קען שרייבן א ליד אמאל וואכן לאנג איך קען אמאל שרייבן צען לידער אין איין טאג ס'איז שוין געווען ביי מיר אז א סעריע לידער פון צען זאל איך אויפשרייבן אויף איין טאג אבער ס'קען אמאל נעמען אז א ליד זאל איך שרייבן צען וואכן דער, דער גראם איך וויל האפן.

איז דאס דערפאר ווייל יענע גראמען האב איך צוריקגעוויזן. און נאך עפעס חבר טאבאטשניק וויל איך אייך זאגן עפעס וועגן מוזיק, וועגן די מוזיק. די יעדע שורה ביי מיר איז אן אנדערע מוזיקאלישע מאס, אבער א מאס. און און דאס איז אויכעט געווען כאראקטעריסטיש פאר מיין פרייען פערז. יעדע שורה איז ביי מיר געווען מוזיק, מוזיקאליש. אבער פון א סימפאנישן שטאנדפונקט, נישט פון די מוזיק פון אן ענגער מוזיק פון א ליד. אגב, דאס איז אבער טשיקאווע, איר האט נישט בארירט אין אייער היינטיגן שמועס, האט איר געמעגט בארירן אן אינטערעסאנטע טעמע. דאס איז פאר מיר גאר א געוואלדיגע אינטערעסאנטע טעמע. ווי קומט עס וואס אסאך פאעטן, גוטע פאעטן, פאעטן וואס שרייבן א וואונדערליכן גוטן געצאמטן פערז, זענען אדער גלייכגילטיג צו מוזיק,

און איך וויל נישט אנרופן קיין נעמען פון היינטצייטיגע פאעטן וואס האבן אינגאנצן נישט קיין נויטבאדערפטיגקייט פאר מוזיק, איך מוז למשל גיין צו קאנצערטן, איך מוז הערן מוזיק. ביי מיר איז דא א שייכות צווישן אטע די מוזיק וואס איך מוז הערן, וואס איך באטראכט פונקט פאר אזא מין שפייז פאר מיין נשמה ווי ליינען, און צווישן די מוזיק פון מיין ווארט, דאס אט דאס א זוך איך.

געוואלט איר זאלט טאקע רעדן אביסל מער קאנקרעטער וועגן דעם, כ'וואלט ספעציעל געוואלט וויסן ווי אזוי איר האט אנגעשריבן אזא ליד ווי וועגענער, ווייל די וועגענער איז א מיסטיש ליד, א אומגעריכט ליד, וואס האט איר אייגענטליך, זאגט טאקע פשוט וואס האט איר געמיינט מיט דעם ליד וועגענער, ווי אזוי האט איר עס אויסגערונדיגט, אויסגעפארעמט, ווי האט זיך עס אנגעהויבן ביי אייך, ווי אזוי האט זיך עס אויסגעשטאלט, און וואס איז די פראזע אין דעם ליד, און איך וואלט תיכף געוואלט איר זאלט רעדן שוין אויכעט וועגן דעם ליד הירש, רויטער הירש, דאס איז אויכעט עפעס אזא מין אומגעריכט, אומגעווענליך ליד, און איך וועל אייך שפעטער פרעגן נאך וועגן אפאר לידער, יא בכלל רעדט וואס מער וועגן דעם ווי אזוי איר שרייבט א ליד, איר האט אנגעהויבן וועגן דעם אז ס'פלעגן קומען צו אייך שורות, ווי אזוי קומען איצטערט צו אייך לידער, ווי אזוי פארעמט איר אויס א ליד? עס איז געווען א שרייבער, איך וויל אים נישט פורש בשמו זיין, ווייל איך האלט נישט זייער שטארק פון אים און איך וויל אים נישט וויי טון, אבער נישט קיין געוואלדיגער שרייבער. פונדעסטוועגן האט ער אנגעשריבן עפעס א הונדערט זייטיגע עסיי וועגן מיר. עס איז געדרוקט געווארן, עס איז דא אין בוך פארם, אבער ביי דער געלעגנהייט וויל איך נישט דערמאנען דעם נאמען, ער האט עס ארויסגעגעבן, עס איז ערשינען. איז אין דעם דאזיגן עסיי האט ער זיך פונדעסטוועגן אפגעשטעלט אויף איין מאמענט, און דאס איז דער מאמענט אז אין מיינע לידער וואס איך האב געשריבן ערב חורבן איז געווען א מין פאראנונג, א מין פארשפירעדיגקייט פון דעם וואס וועט קומען. און דאס האט מיך אינטערעסירט. אט די באמערקונג אין זיין עסיי, וואס איך האב אגב ביזן היינטיגן טאג נישט פארענדיגט, ווייל איך האב זי געמוזט אוועקווארפן, דאך אויף היינט אז מען ווארפט גלאט בלומען מיר אויפן קאפ בין איך פרעני ווען איך אליין האב נישט קיין הנאה דערפון איז אבער דאס האט מיך אינטערעסירט אט די פאראנונג און איר וועט באמערקן אז ווען איך האב ארויסגעגעבן מיינע געדענקלידער וואס איז ארויס דאכט זיך מיר אין נײַנצן הונדערט דרײַ און פֿערציק האב איך געפונען פאר נויטיג געוויסע לידער צו געבן מיט דאטן איך בין זיך נישט נוהג צו געבן לידער מיט דאטן ווייל איך פארשרייב נישט די דאזיגע איך האלט נישט קיין קאלענדאר פון מיינע אינספיראציעס. בין נישט אזויפיל פארליבט, עגאצענטריש פארליבט אין דעם קאלענדאר פון מיין אינספיראציע. אבער די יא עטליכע לידער, דארט אויך דא א צען צוועלף לידער וואס כ'האב געגעבן די דאטן ווען זיי זענען געשריבן געווארן. פארוואס? כ'האב געגעבן די דאטן דערפאר ווייל מיך אליין האט עס האט עס געוואלדיג אינטערעסירט דעמאלט, און ווען איך וואלט געהאט אט א דאס בוך איצט אונטער די האנט וואלט איך אייך געקענט ווייזן דארט שורות וואס זענען געשריבן געווארן אין ניינצן אַכט און דרײַסיק לאמיר זאגן

אין דעם וואס מיינט פאעזיע? דאס מיינט צו געבן די עסענץ. מענטשן שרעקן זיך, מענטשן טראכטן, מענטשן מענטשן גייען ארום מיט דעם מיט דעם גרויל, מיט דעם פחד, מיט די אימה פון זאכן וואס וואס האלטן זיך, וואס האלטן אין קומען. אט זענען מיר לעצטנס הילפלאז, מיר מ'רעדט וועגן, עס רייסן אויף אלעמאל עקספערימענטן מיט מיט מיט הידראגען באמבעס, אגב איך האב א ליד מיט א הידראגען באמבע, אין אין מיין בוך, אין מיין זיבעטן בוך האב איך א ליד מיט א באמבע דארט. א שאד פארוואס עס ווערט טאקע נישט געליינט אין די אנטאלאגיע, כדי צו באווייזן דאס איז די שטים פון אונזער צייט, די שטים פון פאעט. אבער די די דאזיקע פון פאראנען און זען אויסדריקן די קאלעקטיווע אימה, דעם קאלעקטיוון פחד פון א דור, דאס איז אויך א אויפגאבע פון פאעזיע. און דא סאו איך איך גיי דורך אומוועגן, אבער איך ענטפער, איך וויל ענטפערן אויף אייער פראגע, איך וועל צוריק קומען דערצו. וועגענער איז נישט מער און נישט ווייניגער אויכעט ווי אזא מין ליד. מיך האט, איך האב געפילט ווי ס'פארן שוין וועגענער. אידן פארן שוין ארום און שרייען אין הוילע שרעק. עס שטייען שוין אומעטום, די די די דערפער דארטן ביי מיר זענען זענען טויט שוין.

אבער וועגענער איז לויט מיין מיינונג א סימבאליש ליד, א סימבאליש ליד, וועגענער איז לויט מיין מיינונג א גוט ליד, ערשטענס פון דערפאר ווייל ס'איז שוין דא אין דעם די שרעק, די אומאויסגעדריקטע שרעק פונעם דור, און צווייטענס וואס ער איז נישט דירעקט, און וואס ער איז נישט קאנקרעט טאקע, וואס ארום דעם איז נאך דא דער שלייער פון דעם נאך נישט געשעענעם.

פון נאכטראכטן, פון פילן דעם שרעק וואס קומט אן, און און דאס ליד האב איך, האט מיר. ווי זענט איר געקומען צום בילד וועגענער? וועגענער האב איך געקומען צום צום בילד גאר פשוט, ווייל וועגענער האב איך געזען ווי דאס אנטלויפן, דאס אנטלויפן פון אידן אויף וועגענער, פארשטייט פארשטייט זיך איך האב גענוצט אן אלטן אופן פון אנטלויפן, אנטלויפן האט מען אנטלויפן היינט אויף עראפלאנען, אויף, ווייל כ'האב עס נישט געוואלט אזוי צו זאגן,

און איך געדענק אויכעט אז דאס אז איך האב געזוכט אין דעם ליד האב איך געזוכט די גאנצע צייט די מוזיק פון שרעק, די מוזיק פון שרעק, און איך געדענק ווי איך האב געהאלטן אין איין מעקן שורות, א פאר שורות האבן מיך נישט צופרידן געשטעלט דארט אויך, איך האב נישט געזען אז ס'זאל זיך אריין פאסן אין די דאזיגע שטימונג פון דעם ליד, איך האב עס די גאנצע ליד האב איך אויפגעפאסט מוזיקאליש. און אפילו אזא מין גראם ווי דארט וועגענער און באגעגענען, ס'איז אן אומגעריכטער גראם, דארט ס'איז דא נאך עטליכע אומגעריכטע גראמען, איז זענען ביי מיר געקומען אומגעריכט, די גראמען זענען געקומען אומגעריכט, אבער דאס ליד מיט די שטימונג איז געווען אן אבסאלוטע זאך, א צוגעגרייטע וועלכע האט זיך ארומגעטראגן די גאנצע צייט. און איצט קום איך צו דעם צוויי צו דער צווייטער קשיא אייערע, וואס פארענטפערט זיך אויך אויפן זעלביגן שטייגער, צו דער רויטער הירש. דער רויטער הירש וועל איך נישט קענען מיט אייך רעדן אזוי פרטימדיג ווי וועגן דעם ליד, אבער איך וועל אייך געבן א אביסל א ווי צו זאגן א וואונק, א רמז, וועגן דעם. איך בין מקנא, לאמיר זאגן יוד יוד סיגאלן בין איך מקנא, אגב ווי איך איך וויל נישט זאגן יוד יוד סיגאל עליו השלום אדער זכרונו לברכה, ווייל ביי מיר לעבט ער, ער איז ביי מיר איינער פון די לעבעדיגסטע אידישע פאעטן וואס לעבט איצט ביים היינטיגן טאג. יע יע, מען וועט ערשט ערקענען וואס פאר א גרויסער פאעט, טאבאשניק, איך האלט אז ער איז אפשר דער גרעסטער פון אונז אלעמען. איז א פאקט. איך פיל עס די גאנצע צייט. איז אט דערויף סיגעל בין איך מקנא כסדר וואס דער מענטש האט געקענט, לאמיר זאגן ווען מען זאל איינטיילן זיין אראפקום פון בעט אינדערפרי אין קאליסטענישע באוועגונגן. ער איז אראפ האט ער געקענט שרייבן וועגן דעם א ליד. ער האט זיך אויפגעהויבן און אנגעקוקט אין שפיגל, א צווייטע ליד. ער האט געשפרייזט דורכן צימער, א דריטע ליד.

אפשר וואלט איך עס געוואלט שרייבן, נאר, ס'איז פארהאנען, ווי מען זאגט ביי די פסיכאלאגן, א בלאק. ווען איך ווען זאל שרייבן אזא זאך איז א בלאק. וואס זשע טו איך? וואס זשע טו איך? איך זוך אן אופן ווי נאך דאס אנצושרייבן. כמעט אלע לידער וואס איר האלט אז זענען אזוי ס'איז מיסטיש, זענען גארנישט מיסטיש. ס'איז זענען בלויז געשריבן אין אזעלכע שליסלען אז איך אליין זאל זיך דארט נישט אויפדעקן צופיל.

כדי צו באהאלטן און צו פארדעקן דאס-א וואס איך קען נישט, וואס איך וואג נישט, בעסער זאגן, וואס איך דערוועג זיך נישט צו טוען אין דער ליריק. אין אנדערע ווערטער, ס'איז א ליריש ליד, א פשוט ליריש ליד, אויב איר ווילט, אן אויטאביאגראפיש ליד. נאר דערפאר, ווייל איך האב געזוכט אזעלכע פארמען פון אויסדרוק, איז עס ארויסגעקומען זייער חנ'עוודיג.

ס'האט איר כזוכער אזוי געוואלט באהאלטן דעם ברסלב, נישט מער ווי ליריק. דער ברסלבער איז א לירישע מאסקע. אבער ס'האט נישט געווען א לירישע מאסקע, דערמיט האב איך בלויז געצאלט צינז צו דעם פאטער פון דעם פון דעם אידישן מעשה'לע, צו דעם צו דעם חסידישן רבי'ן וואס האט אויסדריקליך, באוואוסטזיניג און סיסטעמאטיש גערעדט אידיש און ליב געהאט אידיש און געשריבן אידישע מעשה'לעך, און דערמיט האב איך געצאלט צינז צו אים וואס איך האב גענומען רעדן דורך אים. פארשטייט זיך. אז איך האב נישט געוואלט מאכן קיין, רעדנדיג דורך אים, האב איך נישט געוואלט באגיין קיין אכזריות אנקעגן אים, כ'האב נישט געוואלט, כ'האב נישט געוואלט אריינלייגן אין זיינע רייד, אין זיין מויל אריין אזעלכע רייד וואס זאלן זיין אינגאנצן ביאגראפיש קעגן אים, האב איך בלויז זיך באנוצט מיט א דין הייטעלע, א זייער א דין, כמעט א אומדורכזיכטיגע. הייטעלע פון א בראצלעווער וואס כ'וועל, לאמיר זאגן, כ'האב גענומען, לאמיר זאגן די הויפט עלעמענטן, דער בראצלעווער האט איז געווען א בעל גאווה, דער בראצלעווער אבער איז געווען א גרויסער עניו אין דער זעלביגער צייט, אגב וועגן ברסלב'ער וועגן זיין גאווה און וועגן זיין עניוות דערציילט מען אז די רבי'ס פון זיין דור זענען געקומען צום דעמאלטיגן צום ליבאוויטשער און זיך מתרעם געווען זייער שטארק וואס דער בראצלעווער האלט זיך פאר זיי אין גרויסן. האט ער זיך געגעבן א גלעט די בארד און האט געזאגט כ'מורא גערעכט. זיינע עניוות און זיינע גדלות צוזאמען די אלע זאכן און זיין נישט גוט לעבן מיטן ווייב, נישט גוט געלעבט מיטן ווייב, און די פאקט וואס ער איז געווען א קראנקער כל ימיו און געשטארבן זייער יונג פון שווינדזיכט. אט די הויפט עלעמענטן, הויפט ביאגראפישע עלעמענטן האב איך געהיט. אז איך זאל נישט זינדיגן קעגן זיי. איך וואלט דאך אפשר געמעגט זאגן אז אפט מאל בין איך איבערראשט געווארן צו זען אז איך האב גענוצט זאכן וואס זענען געווען בארעכטיגט ביאגראפיש אפילו וואס איך האב שפעטער אויסגעפונען. נישט קיין פראגע פון נביאות, א פראגע איר לאזט זיך אריין אין א ענין און זעט א געשטאלט. אבער איך האב געפרו. דאס איז אינגאנצן ווי איר זאגט מיט א זייער טרעפליך אויסגעדריקט. א לירישע מאסקע, א לירישע מאסקע פאר פארשידענע זאכן וואס איך האב געוואלט זאגן. איך וואלט אייך געוואלט פרעגן, איך האב געזען אין אייער לעצטן בוך דער מיין טאטנ'ס שאטן, איז דא דא לידער ווי איר דערמאנט כינעזישע נעמען, ווי קומען זיי צו אייך די די דאזיגע נעמען, דאס אריינפירן כינעזישע נעמען אין א ליד? איר האט אויכעט לידער ווי איר דערמאנט לי טאי פא, און אין אייער צווייטן בוך האט איר א גאנצע פאעמע כינעזיש טיאטער. וואס פאר א ראל שפילט דער כינעזישער פאעט און דער כינעזישער מענטש בכלל אין אייערע לידער? איך האב, קודם כל וויל איך אייך זאגן אז ווי מיר אלע האב איך געליינט דעמאלט ארטור וויילי'ס כינעזישע לידער אין יענע צייט. לאמיר קודם כל זיך נישט נארן און נישט מיינען אז כינעזישע לידער זענען ארונטערגעפאלן צו אונז פון הימל. כ'האב געליינט ווייליס כינעזישע לידער ווען מיר זענען אלע יונג געווען, און כ'האב אויכעט געליינט פאונד'ס פארשידענע עקספערימענטן וועגן זיי פון זיינע כינעזישע און יאפאנעזישע לידער, און וועגן און די אלע זאכן האבן מיר געליינט. אבער יעצט קומען מיר ארויס און צו מיינע כינעזישע לידער אליין. איך בין אסאך מאל געווען אין כינעזישן טיאטער. כ'האב געזעהן דא הי כינעזיש טיאטער אויף די באוערי האב איך געזעהן כינעזיש טיאטער. כינעזיש טיאטער, מיין ליד כינעזיש טיאטער אין צווייטן בוך איז טאקע געשריבן געווארן נאך א נאכט אין כינעזישן טיאטער, עס איז א פאקטישע א פאעטישע באריכט פון כינעזישן טיאטער. אמת? איך האב נישט פארשטאנען קיין איין ווארט. און אמת כ'האב אפילו נישט פארשטאנען ווער זענען די דראמאטיס פערסאנע דארטן, ווייל ביי מיר זענען זיי אינגאנצן אינגאנצן אויסגעטראכט, אבער די שטימונג איז א כינעזישע.

ווען איך האב געזען כינעזישן טעאטער האב איך געזען איין זאך דער דאס נישט די נישט דעמאנסטרירטע עמאציע פונעם כינעזער ווען דער כינעזישער אקטיאר וויל וויינען גיט ער נישט מער ווי א געלייגטע האנט אויפן אויף די אויגן אלס א סימבאל אז ער וויינט ווען ער וויל שטארבן לייגט מען אונטער א קישעלע און ער לייגט זיך אוועק און ער איז געשטארבן אט א די פארפרוירענע עמאציעס.

איך האב געקעמפט קעגן ניגערן מיט א מיט דרײַסיק יאר צוריק מיט א פערטל יארהונדערט צוריק האבן מיר זיך דורכגעשריבן עס איז נישט די בעסטע פריינד איך האב איינע פון די איך האב זייער א רייכע קארעספאדענץ געפירט מיט ניגערן און נאך דעם זיבעטן בוך לידער וואס ער האט געשריבן האב איך אים האב איך אים אויכעט זיך מיט אים זייער פריינדליך דורכגעשריבן אזוי אז איך האלט אז זיין מיינונג איז זייער אן ערליכע און אן אויפריכטיגע און א געקומענע ער האט מיר געשריבן אין א בריוו אז ער אליין שאצט נישט אפ קיין מאדערנע פאעזיע. איך מיין, ווען א מענטש זאגט אז ער שאצט נישט קיין מאדערנע פאעזיע, אז דאס דאס איז נישט פאר אים. און איך האלט אז א איד, קיין עין הרע אין זיינע יארן, ביז הונדערט און צוואַנציק, דארף זיך נישט צוגעוואוינען צו אן אנדערע דיעטע צו וועלכער ער איז געווען צוגעוואוינט. דאס איז א פאקט. אבער איך וואלט באמת געוואלט אז מען זאל איבערליינען נאכמאל אויפמערקזאם אט די דאזיקע סעריע פון די כינעזישע לידער, ווייל איך האלט אז אין דער דאזיקער סעריע האב איך פרובירט אויכעט דע-עמאציאנאליזירן זיך, נוצנדיג ווידעראמאל כינעזישקייט ווי א מאסקע, פונקט ווי איך קען נוצן בראצלאווערישקייט ווי א מאסקע. יעקב גלאטשטיין, איך גלויב אז מיר האלטן שוין ביים סוף פון דעם געשפרעך. כ'וויל אייך פרעגן אזא קורצע נאיווע פראגע, איז פאראן אן אונטערשיד אין גראד אינטענסיווקייט ביי אייך בעת איר שרייבט פראזע און בעת איר שרייבט פאעזיע? ניין! אבסאלוט ניין! איך בין באמת צופרידן וואס איר פרעגט די פראגע אויב ס'איז דא אזא זאך ווי אינספיראציע. אויב ס'איז דא אזא זאך ווי אינספיראציע, כ'האלט אלס ביי מיר. איך בין פונקט אין אזא שפאנונג ווען איך שרייב אן אין תוך גענומען, אדער איך שרייב אמאל א גוטן קאלום פארן טאג, פיל איך זיך פונקט אין דער זעלביקער שפאנונג, שאפונגס שפאנונג, ווי ווען איך שרייב א ליד. און איך, נישט נאר דאס, נאר איך פיל כסדר, איך פיל אז אויב איך בין נישט אין דער זעלביקער שטימונג, מאך איך זיך שוידערליכן פארווארף, ווייל איך, ביי מיר, ס'איז נישטא אזויפיל קעשענעס.

איך פיל א באמת ווי די די הענט ווען איך דארף שרייבן ווען איך וויל שרייבן פיל איך בפירוש א מין א מין פיזישן ציטער אין די הענט איך פיל איך פיל אז איך בין אינגאנצן אן אנגעגליטער איך דא איך א מאדערנער מענטש גלויב בפירוש אין אינספיראציע.

אבער אין די אין די מאמענטן ווען איך אליין בין מיט זיך צופרידן, אגב איך וויל פארענטעטיש, וויל איך עס זאגן, איך האב נאך איך אליין, ס'איז פארהאנען א בלעטל וואס גייט ארויס אזא מין מיסט בלעטל אין אידיש אויף די אידישע גאס, ווי דארט דארט ווערט געזאגט א גאנץ א גאנץ פיינער קיביץ אויף מיר, און אז איך האב שוין ארונטער געריסן דעם און יענעם און און און שלום אש'ן און מענדעלען, דאך האב איך זיך אליין נישט ארונטער געריסן. כ'וואלט געוואלט האבן אט א די דאזיגע געמיט וואס זאל זיך קענען אוועקזעצן און זיך אליין ארונטעררייסן. איך זאג אייך בפירוש אז איך האב צו זיך אסאך גרעסערע פרעטענציעס ווי אלע קריטיקער צוזאמען האבן געהאט צו מיר. איך ווייס גענוי וואס איך וועל שוין מער נישט אויפטוען. איך ווייס וואס איך האב אויפגעטוען.

ווען איר זעט עס שפעטער שווארץ אויף ווייס אויף פאפיר, איז נאך אן אראפנידערונג, ניין, אן אראפפאל, ניין, ניין, ניין, מען געווענליך, געווענליך, איך מיין אויף וויפיל א מענטש, אויף וויפיל מען קען מענטשליך דערגרייכן וואס מען וויל, איז ווען איך שרייב אין מאמענטן פון אזעלכע אנגעגליטע אינספיראציע, בין איך געווענליך צופרידן מיט דעם, מיט דעם פראדוקט וואס קומט ארויס. איך פיל די אינספיראציע אין מיר. איך פיל אז דו גלייבסט נישט. איך האב שוין מיינע פראגן אויסגעשעפט. און איצטערט, אויב דו ווילסט עפעס זאגן כדי צו פארענדיגן, פארסך-הכל'ען אונזער געשפרעך, ביטע שיין. איך וועל זאגן וואס איך האב באמת געוואלט פארענדיגן מיט איין זאך. אז אין נײַנצן הונדערט פֿינף און פֿופֿציק נאך אזעלכע קלעפ, און איך מוז עס אמאל נישט פארבינדן מיטן כלל, מיר האבן די גאנצע צייט גערעדט לאבאראטאריע און גערעדט ענג פאעטישע עניינים, אבער איך מוז עס פארבינדן מיט מיט מיט מיט וועלט געשיכטע, מיט מיט די געשיכטע פון אידישן פאלק, נאך אט א די דאזיגע אלע מורא'דיגע קלעפ וואס מיר האבן געקראגן. און אין די דאזיקע מורא'דיגע סכנה וואס דאס אידישע, די אידישע, אידישע ווארט געפינט זיך. און לאמיר זיך נישט נארן, איך בין בין נישט קיין פעסימיסט, אבער איך קען נישט זיין קיין אפטימיסט אין די היינטיגע צייט. איך האב זיך כאראקטעריזירט ביי איינע פון די קאנפערענצן, ביי א בוך קאנפערענץ, האב איך זיך כאראקטעריזירט ווי אן אפטי פעסימיסט. דאס איז דאס איז כמעט וואס יעדער איינער פון אונז קען זיין אין די היינטיגע צייט. איז דערום באמת א פרייד. ווי ווען ס'פאלט איין א דיכטער ווי אייך צו קומען צו אידישע פאעטן און רעקארדירן די שטימע פון אידישע פאעזיע און פון אידישע פאעטישע יחידים. דאס איז פאר מיר אליין עפעס א געוואלדיגע א וויזיע פון דערמוטיגונג, נישט נאר דערמוטיגונג אליין, נאר עפעס א וויזיע פון דערמוטיגונג. אויב מען וויל קען מען קען מען אויף דעם אליין זייער אסאך בויען, אבער איך וואלט געוואלט, אז מיר, סיי איר און סיי איך, זאלן עס אויפנעמען נישט אין גייסט פון כינוס, נישט אין גייסט פון איינזאמלען, פון זיין די מאספים, פון איינזאמלען, נאר עפעס אז דאס זאל, איך, אז דאס זאל, עפעס מיר זאלן נעמען, מיר זאלן נעמען דינאמיזירן, צוזאמען מיט דעם מיט דער דאזיגע אנטאלאגיע, וואס איז אויב איר ווילט וויסן נישט נאר די שטים פון דעם אידישן פאעט, נאר אויך די שטימען פון אידישן דור, פון אונזער דור, אדער ווען פון אונזער דור, ווייל איר האט א מאדערנע מאשין וואס נעמט ארונטער דאס קול, רעקארדירט, און און און בלייבט, ס'איז א בלייבעדיגע זאך, איר פארשטייט? אז דאס אויך זאל ווערן א א א א כח וואס זאל סטימולירן צו טוען נייע זאכן, און איך האלט אז מיר דארפן זיך אלע פארטראכטן וויאזוי דאס אויסצונוצן, וויאזוי דאס אויסצונוצן צו מאכן דערפון א א ניי קאפיטל פאר שעפערישקייט, נעמען טאקע אויפן באזיס פון דעם וואס אידישע שרייבער האבן זיך אוועקגעזעצט רעדן, און וואס אידישע שרייבער האבן געליינט זייערע לידער, און צוזאמען מיט דעם אויך עפעס טאקע אט די דאזיגע לעבעדיגע אנטאלאגיע, שפילן און נאכאמאל שפילן און איבערשפילן. איך זאג שפילן דערפאר ווייל אין דעם איז טאקע דא א עלעמענט וואס פאר מיר איז דאס גרויסע מוזיק. פאר מיר איז מער קומט עס אים מער מוזיק ווי קארוזא'ס אריעס, נעמען און שפילן און איבערשפילן, און אויב מען זאל קענען געפינען א וועג צו סטימולירן און עפענען א נייע קאפיטל, און איך האלט מען דארף קענען געפינען א וועג, און אז דאס אליין זאל נישט ווערן בלויז קיין מוזיי זאך, איך שרעק זיך דערפאר פאר ארייננעמען און זיך אוועקגעבן, ייווא, מוזיי און אזוי ווייטער, ס'איז אונטערגאנג. שלוס! חתימת הספר! ניין, איך וואלט געוואלט אז זאל אז איר סיי איר און סיי איך, סיי אלע וואס עפעס האבן זיך באטייליגט אין דעם, זאלן אוועק גיין מיט דעם געדאנק אז דאס איז א א א נייער אופן פון שעפערישקייט. דאנק אייך לייבסטע.

אין מאנטריאל, צוגעגרייט פאר אונז דורכ'ן יידישן קלאנג-ארכיוו אין נאמען פון פרענסיס בראנדט, א פראיעקט פונעם יידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, פאול עדעמס פון דער פירמע